א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמות, און ס'איז אויכעט שבת מברכים שבט. אונז האלט מיר יעצט אינמיטן די שובבי"ם, און מ'דארף זען תשובה צו טון. די גרעסטע חורבן פארוואס א מענטש טוט נישט תשובה איז ווייל ער מאכט לצנות. אלעס איז א לצנות. ס'ווערט געברענגט אז וואס איז געווען דער חטא פון די פלשתים? וואס האבן זיי געזינדיגט? יעדער האט דאך געהאט זיין חטא, מין און חוטא און מורה, יעדער האט געהאט זייער חטא. די פלשתים ווערט געברענגט אין אור החיים הקדוש און אין אנדערע פלעצער, זייער חטא איז געווען לצנות, זייער חטא איז געווען סאטמאר, סאטמאר, פלשתים, פלשתים, סאטמאר, ס'איז דער זעלבער חטא, פון יעדע זאך מאכט מען לצנות, נאר דא איין מזל אז זיי האבן פון זייער אייגן רבין אויך נישט געמאכט קיין לצנות פון אנפאנג, ווייל ווען נישט וואלט ער נישט געהאט קיין פנים אויך, עס וואלט אויסגעזען אזוי ווי נחום ראזענבערג און נאך ארגער.

ווען מ'פאלט אריין אין חטא של ליצנות, וואלט די גאנצע קריעת ים סוף געווען איין שטיק דזשאוק, א דזשאוק וואלט דאס געווען, סאטמאר וואלט דאס אפגעלאכט, בקיצור, ס'דא ס'דא אין א ספר, ס'הייסט ספר הברית, דער חתם סופר האט געהייסן זיינע תלמידים זאלן דאס לערנען, אז ס'שטייט אז די שכינה איז שורה נאר אויף א חכם, חכם מיינט נישט נאר חכמת התורה, ס'מוז האבן אלעס ארום און ארום, קוק אן אזא רבי חיים קניעבסקי, דאך א איד א צדיק יסוד עולם, נישט פארמישט אין קיין שום. פאליטיק און גארנישט. די לצים מאכן פון אים אזויפיל ליצנות אז מ'האט נאכנישט געמאכט פון א גדול אזויפיל ליצנות ווי פון אים. אים יא נעמען די וועקסין נישט נעמען וועקסין, יא גיין דאווענען בציבור זיך אויסלאכן נישט גיין דאווענען בציבור, לצים ס'איז אמאל די לצים נעמט דעם מענטשן מ' מאכט פון אים ליצנות און זיין רעבעצן האט געוויסט אז ער איז נישט קיין בר הכי צו די זאכן האט זי נישט געלאזט קיינער זאל מיט אים רעדן זי האט געוואטשט די טיר און זי איז געשטארבן.

ווייל די פראבלעם איז דאך נישט אז אבימלך האט נישט געקענט האבן קיין קינד, די פראבלעם איז געווען אז שרה האט נישט געקענט האבן קיין קינד, יעדער ארום און ארום האט געהאט, זי האט נישט געקענט האבן קיין קינדער, ביז דער אייבערשטער האט איר געהאלפן, און וואס הייסט מאבימלך נתעברה שרה, אבער אז שרה האט געהאט א קינד איז דאך אויך געווען א נס, נאר דאס איז ליצנות, איין ליצנות ביסטו דוחה אלע זאכן און פארטיג, און דאס הייסט קליפת פלשתים, מאבימלך נתעברה שרה, יעצט ס'דא, כ'האב געזאגט פאריגע וואך א שיינע דרשה, געדויערט אפאר שעה אבער. די עיקר איז די שעה'ן ווען מ'האט גערעדט האט געדויערט בערך א שעה מיט א האלב צו וויפיל א שעה מיט א פערטל, רבותי איך וויל ענק זאגן דעם אמת איך גיי נישט מגזם זיין ווייל איך ברויך שוין נישט ענקער סופארט היינט, היינט האב איך געווינען בגדול ווי מ'זאגט, ס'האט מיך אפגעקאלט גאר אן ערנסטער איד א רב און ער זאגט ר' נחום איך בין אויפגעוואקסן איך האב געלערנט אין ישיבות, איך זאג נישט וואו ער האט געלערנט זאלסטו וויסן. די שפראך איז געווען א שפראך פון יעדן שבת, דער ראש ישיבה האט גערעדט יעדן שבת פון טהרה, פון בחורים זאלן נישט שפילן זיך איינער מיטן צווייטן, זאל נישט גיין אין איין צימער מיט א צווייטן, נישט זיין אליינס חלילה, דאס אלעס וואס איר האט ערווענט אויף דעם שיינעם שיעור האב איך געהערט יעדע וואך ביי אונז אין ישיבה, נאר וואס איז געווען?

אונז, אה, גרויסע בעל מדריגות, ס'איז געקומען ווייל ער האט אונז גארנישט דרעגט וואס מ'האט מיר קיינמאל נישט געלערנט, און אז מ'האט שוין געוואלט עפעס זאגן האט מען געדרייט עפעס אהער, אהין, א מעשה, אה, מ'האט נישט ארויסגעזאגט דעם פתק, טאר מען נישט אריינשטופן אין יענעמ'ס מחילה. אדער אין א מיידל'ס וועדזשיינע, און אפילו חיבוק ונישוק איז אויך אסור. ווייל דאס איז כריתות, פאר דעם שטארבט מען פאר די זעכציג ער מיט זיינע קינדער.

דאס איז די רצון השם, ניבול פה ווערט עס אז מען רעדט דערפון סתם אזוי אלץ א חזיר, אבער דער אייבערשטער זאגט דיר וואס ער וויל און וואס ער וויל נישט, וואס איז שייך ניבול פה? דער אייבערשטער האט דאך געמוזט ארויסזאגן וואס ער וויל און וואס ער וויל נישט, און איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, איר זאלט ווייטער אנהאלטן, איך האב א שיעור מיט א מגיד שיעור ביי אונז אין ישיבה, אונז הערן מיר אויך יעדע וואך, און די נעקסטע וואך זאגן מיר עס אונז נאך אביסל מאדיפיצירט, אבער רעדן מיר אפן. עניוועי, למעשה כ'האב א גרויסע הנאה אבער כ'האב געוויסט ס'וועט דויערן צייט ביז ס'וועט אויפפיקן דעם עולם, ווייל יעדע נייע זאך דויערט דאך צייט, למשל ווען מהדרין איז ארויסגעקומען מיט יאגורט האט געדויערט צייט, ווען עס איז ארויסגעקומען מיט סטראבערי יאגורט האט געדויערט צייט, ווען ער איז ארויסגעקומען מיט די אייז קרים געדויערט צייט, איט דזשאסט טעיקס טיים, היינט קענסטו עס נישט אפשטעלן, שטעל עס אפ דער עולם פייגערט פאר הונגער.

מיינט צו זאגן איך זאל האבן א אפענעם הארץ יענעם צו פארשטיין, שמיעה מיינט נישט הערן, שמיעה מיינט פארשטיין, אז א איד קומט צו דיר צו האב א הארץ, אז ס'געקומען צו מיר בחורים און געזאגט דער רב נחום דער מגיד שיעור זאגט א יעדער מוז גיין אין מקווה ווייל ס'איז דאס הייליגסטע פלאץ וואס איז דא, און ס'איז נישט דא די מקווה ווי מ'האט נישט מטמא געווען יעדן טאג קינדער, נישט דא די מקווה, אונז האמיר נישט ארויס אזא מקווה, כ'על ענק דערציילן א סוד, כ'האב אמאל געזאגט אויפן האטליין אז די. קדוש, איז א מקווה זייער א קאלטע מקווה, ממילא איז נישט אזוי גרינג אז מען זאל מטמא זיין איינער דעם צווייטן, האט מיר איינער געזאגט דו משוגענער וואס דו ביסט, האהאהא, דארט הייבט זיך דאך אן דער גאנצער חורבן איז ביים אר"י הקדוש מקווה, ווייל איינמאל אז דו ווערסט שוין נאנט צו יענעם און יו אר היז פרענד ארעדי דארפסטו שוין נישט קומען אין די קאלטע מקווה, די קאלטע מקווה איז נאר געווען מען האט זיך ארומגעשפילט

באקט מצות שטייט דאס אויס.
סאו בקיצור אונז דארף מיר וויסן ס'איז נישט דא קיין עצה קעגן דעם יצר הרע, ער זוכט אונז צו כאפן עט עני קאסט, די הארבסטע זאכן וואס איז דא, און לאמיר זיך אונז נישט לאזן, לאמיר קיין בהמות נישט זיין. שוין, זאגט מיר יענער, זייער וויכטיג וואס איר טוט, און ווער ס'זאגט אייך איר זאלט נישט טון, דעם זאלט איר נישט פרעגן, זאג איך אים, דער ווער ס'זאגט איך זאל עס נישט טון, דעם בין איך גראד חושד אז ער איז א פעדעפייל.

בנתדם ס'ריקט זיך ער שוין נישט די די בלאד פלאו אין די באדי ס'איז שוין אלעס געשטארבן. בלאד פלאו מיין איך די בלאד וואס ס'גייט אין די אינטערנעל באדי פאר צו האבן קינדער האט זי אבימלך געהאלטן איבערנאכט מיט געוואלד. שטעל דיר פאר זי איז שוין שוואנגער געווארן ס'איז א ליצנות ס'איז ליצנות מעיקרא. יעצט אין די זעלבע זאך שטייט אין די ספרים הקדושים אז.

אין מיין ספר וואס איך גיי ארויסנעמען אויף מקוואות רעד איך אביסל פון דעם. איז געווען די לייצים האבן געזאגט הע הע קריעת ים סוף קיינמאל נישט געווען נישט דא אזא זאך איי וויאזוי זענען די אידן אריין בתוך הים ביבשה והמים להם חומה משה רבינו געווען א חכם אדיר ער האט געקענט אויסרעכענען ווען די פלוט איז האט ער אויסגערעכענט ס'זאל זיין אינעם נידריגסטן פלאץ, ממילא האט יעדער געקענט דורכגיין, אזוי ברענגט דער ספר הברית, וועגן דעם דארף א איד קענען אלע זאכן אלע חכמות און וויסן אז אפילו די פלוט גייט ארויף, די פלוט גייט ארויף און אראפ אבער עס גייט נישט אראפ אז די גאנצע וואסער זאל זיך אויסטריקענען, און אויך ס'איז געווען דארטן הונדערטע ניסים אז ס'איז געווארן אייז צווישן איינעם און צווייטן, יעדער שבט האט געהאט זיין וועג ווי ער איז דורכגעגאנגען, ס'איז דארט געוואקסן שיינע זאכן. ס'איז אזאלעכע ניסים געווען וואס מיט גרויס ליצנות קען מען עס נישט אוועק מאכן, נאר וואס סאקמער קאקמער און און פלישתים זיי קענען דאס אויך אוועק מאכן, ווען איך האב זיי געזאגט ס'איז דא משכב זכר אין יעדע מקווה און אין יעדן טוילעט אין בית מדרש האבן זיי מיך אוועק געמאכט, זיי האבן געפרעגט צו איך בין משוגע צו זיי זענען משוגע, זיי האבן עס קיינמאל נישט געזען, שייגעץ האסט דאך עס אליינס געטון, נישט דו האסט עס געזען, דו האסט דאך אראפגעצויגן קינדער די הויזן, די אונטערהויזן אין טוילעט ביסט אריין געגאנגען.

די גאנצע זאך מען זאל דערציילן יציאת מצרים, מען זאל לערנען פון יציאת מצרים, און איבערחזרן יציאת מצרים, ס'העלפט דאך שוין גארנישט, זאגט דער הייליגער אור החיים הקדוש, דאס איז אלץ געווען פאר קבלת התורה, איינמאל אז מען האט מקבל געווען די הייליגע תורה, דאס קען צו צעוואסערן און צו נישט מאכן,

זיינע חטאים און ער לערנט תורה געבט כח פאר די סטרא אחרא איז במילא דארף מען זייער וואטשן וואס מען טוט. עס האט מיר דערציילט א איד וואס ער האט עס געהערט פון פריערדיגן קראסנער רב און ער האט עס געהערט פון ר' ברוך בענדער וואס איז זיין טאטע געווען האט דערציילט אז אמאל איז ער געווען אין בעלז אויף א שבת שובה אין בעלז און דער הייליגער בעלזער רב האט זיך אביסל פארשפעטיגט

תורה געט ער כח פארן סמך מם פאר די סטרא אחרא געט ער כח. דער הייליגער בעלזער רב האט מהרהר געווען אין זיין צימער בתשובה ווי קען דאס זיין אז איך זאל געבן כח חלילה פאר די סטרא אחרא און האט אזוי תשובה געטון אז דאס האט אריינגעברענגט תשובה פארן גאנצן עולם כאטשיג ער איז נישט געזעסן דארט און ס'האט אריינגעברענגט אין יעדן אזא הרהור תשובה יעדער האט אנגעהויבן וויינען כ'האב געזינדיגט און אזוי האט ער אויסגעוואשן די אלע אידישע נשמות. נישט. דאס דארף מען וויסן, צו גיין סתם טון דעם רצון השם און זיין א בעל עבירה איז דאך אויך נישט קיין וועג, אבער מי יאמר זכיתי לבי, ווער קען דען זאגן אז איך האב תשובה געטון פאר וואס כ'האב געזינדיגט? וועגן דעם שטייט אין אר"י הקדוש און אנדערע ספרים אז פאר מען גייט טון א מצוה זאל מען מהרהר זיין בתשובה און זאל איבערבעטן דעם אייבערשטן אויף וויפיל מען קען, יעצט אבער דארף מען גיין לערנען, דעמאלטס נעמט עס דער אייבערשטער אן, ספעשעלי ווען ס'קומט צייטן.

ביי אונז איז במילא העלפט דער אייבישטער אז מען האט געוואלדיגע סייעתא דשמיא אז מען קען מסכם זיין אלעס, ס'איז דא א תשובה אין נודע ביהודה, ס'איז געווען א איד וואס איז איינגעשטאנען ביי א מענטש אין שטוב, איר ווייסט דאך די אלע זאכן, מען האט געגעסן אינדערהיים מען האט געגעסן טעג ביי מענטשן, ס'איז געווען דער ערגסטער חורבן וואס איז דא, וועגן דעם די גרעסערע די צדיקים פון די גרעסערע חסידות'ער האבן געעפנט.

כ'מיין אין לומדות, איז געווען אזוי גלייך ווי איך ווייס ווי א זיבן יעריג חדר יונגל מיט א ראש ישיבה פון פערציג יאר, כ'מיין נישט געווען דער גרויסער תלמיד חכם, ער געווען רב דארט אין וועלכאוויץ, נישט געווען קיין גרויסער תלמיד חכם, מ'זאגט ער געווען א דביקות איד, כ'בין מסכים אז צו דעם קען איך נישט מיטהאלטן, כ'ווייס נאר מיין טאטענס רעבע דער ווישעווער רב האט זיך אמאל געקריגט א גאנצע נאכט מיט עפעס א הלכה אין הלכות עירובין וואס ער האט זיך געקריגט מיט זיין פעטער, ער האט געהאט א פעטער א גרויסער גאון, ער גייט אריין טענה'ן, קיצור איז ער געווען דארטן. ער האט א גאנצע נאכט געטענה'ט, מיין טאטע איז אפגעשטאנען פון ביידע זייטן, און געווען ספרים, אפשר זיבעצן אכצן ספרים, אויפגעמישט און געוויזן אלעס. צום סוף, נאך א גאנצע נאכט זיך קריגן, האט דער ווישעווער רב געזאגט פאר זיין פעטער, דו ביסט גערעכט, יא, דו ביסט גערעכט, דער ענין דער עירוב איז כשר. האט ער זיך געגעבן א רוף אן, מענדעלע, מענדעלע, איך האב דאך דיר געזאגט אז דאס איז נישט דיין פלאץ, דו מוזט עס נישט קענען. זאגט ער אזוי, צו מיר קומען אריין אסאך רביים, אויב א רבי זאגט, רבי איך פלי אין הימל, זאג איך אים, דאס קען זיין. אונז מוז מען זיך נישט טרעפן, הימל איז גרויס, דו פליסט פון מזרח אויף מערב, איך פלי פון צפון אויף דרום, און אונז באגעגן מיר זיך נישט. טאמער קומט אריין א רבי און ער זאגט איך קען לערנען, איך וויל דורכשמועסן עפעס א סוגיא, זאגט ער דארט זעץ איך מיך גראד אראפ מיט אים, דארט זעמיר ביידע אינדערהיים, ביי אים ווייס איך נישט וויפיל ער איז, אבער איך בין ברוך השם אינדערהיים, און נאכדעם ווייז איך אים וואס ער קען און וואס ער קען נישט. איז די זעלבע דא אויך, מען דארף זיך אראפזעצן, מען דארף זיך דורכשמועסן, און מען דארף וויסן וויפיל יענער קען. יעצט ר' חיים מאיר.

איך מאך דאס ער האט שוין די רבנים האבן שוין אלע זאכן געגעבן וואס צו טון צו מאכן אין דעם באקס ווי ער לייגט אריין די וואסער ער זאל מאכן א לאך אז ווען ס'ווערט פארפרוירן זאל זאל עס נישט ארויסרינען אבער ס'זאל זיין ווי מען זאגט אויס מיט תורת כלי איי ווי אזוי האלט עס אנפאנג ווייל ער לייגט עס ארויף די וועיט די וואג האט עס געהאלטן. צו די עד ס'איז א עכט ס'איז זייער שיין געווען די סעטאפ איז געווען ביוטעפול געווען ס'איז א שיינע סעטאפ ס'איז נאר דא אפאר זאכן וואס איך האב אים אויך געלערנט אז ווען מ'ברענגט עס מיט טראק און מ'נעמט עס ארויס פון פריזער ביז מ'לייגט עס ארויף אויפן דאך הייבט אן צו רינען וואסער דארף מען האבן א א בגד אן אלונטית א האנטוך וואס ס'האט נישט גימל על גימל ס'איז א לאנגע אזוי ווי א גארטל לאנג און מיט דעם דארף מען עס ארומווישן פאר מ'לייגט עס אראפ אויף דאך, איך זעה וויפיל וואסער ס'רינט אראפ, און פארוואס מוז עס זיין אן אלונטית וואס האט נישט ג' על ג', ווייל טאמער יא איז עס א חשוב'ע זאך איז עס יא מקבל טומאה אונטער ג' על ג' איז נישט מקבל טומאה, וועגן דעם ס'איז דא אידן וואס האבן די דינע גארטלעך זאג איך אייביג אויב ס'איז ווייניגער פון ג' על ג' איז נישט מקבל טומאה, האסט דאך געמאכט עס חוצץ צו זיין בין הלב לערווה נוצטו דאס דינסטע וואס איז דא, עניוועי געגאנגען ס'איז דא איינער דא ביי אונז ער הייסט דוד ראזענבערג א משוגענער הערסט אין א משוגעים הויז נעמט מען אים נישט אריין און דער צודרייטער האט מיך גערופן.

עניוועי האב איך געזאגט פאר די סיגוטער קודם זענען מיר אונז אינדערהיים וויזשניצער חסידים מאנטעניע חסידים ס'איז דא אויף וועם צו פארלאזן און צווייטענס וויל איך אייך זאגן די סאקמערע חיות די בהמות טמאות האבן נישט געגעבן א פרוטה צושטייער ווייל זיי געבן נאר ווען דער ווען דיין פרידמאן געט א הכשר מען האט געמאכט פאר א מיליאן דאלער האבן צוויי גבירים באצאלט פאר א מקווה אין בודאפעסט און מען איז געקומען מיט א גרויסע פאמפע טראמפ האט מען געמאכט א גרויסע סעודה דער דיין איז געקומען נאך ווען מען האט אלעס געענדיגט בין איך אריין כהאב געוואלט אומקוקן וואס דא טוט זיך האב איך געזען אז ער האט פארגעסן, מען האט געפארבט די וואסער מיט וויין און ער האט פארגעסן אויסצושווענקען, מען האט אנגעלאזט די מקווה די ערשטע מאל ס'איז געווען פול מיט קלעוועכץ און מיט וויין, נישט געקענט נוצן דעמאלטס נאך, דאס איז דער גרויסער בעל המוחות. איך האב געמאכט פאר ר' מאטעלע אין די מקווה גיבערס און יעדער האט געטאנצט. דער רבי האט געפרעגט איינעם וואו נחום ראזנבערג איז, זאגט ער, ער איז דער שומר הדלת, ער איז שטייט ביי די טיר, ער וואטשט די מקווה, זאגט דער רבי זאג אים ער זאל אהער קומען, איך וויל אים געבן א תורה צו טאנצן, ביזט זיך געקומען א רעב, תורה וועסטו מיר געבן צו טאנצן, מען וועט ענדיגן די מקווה, יעצט בין איך ביזי מיט א מקווה, עס איז נישט דא גארנישט נאר די מקווה, עניוועי, ער האט עס משבח געווען, איז למעשה האב איך געזאגט פארן סיגוטער קודם.

געלט פאר א מקווה זאל זיין פון די ערשטע וואס זיי רופן זיך אן, איז במילא פארוואס זאל איך מאכן א סאקמערע מקווה ווען עטס געטס נישט קיין פרוטה, עטס געטס דאך נאר פאר היימישע, נאר פאר ענקערע מענטשן, עטס מיינטס אויכעט אז דיין פרידמאן האט געקענט מקוואות, ער האט געקענט מקוואות אזוי ווי איך קען הלכות פטר חמור, נישט ווייניגער, ער האט גארנישט געקענט, איך האב געטראפן זיין מקווה אין כולל, טובל'ט דארטן כלים, געמאכט אינגעלייט זאלן זיין בטהרה, ס'איז דא מענטשן וואס האבן עס גענוצט ווייל זיי זענען סופרים, ס'איז געווען א געהעריגע פסול'ע מקווה, איך האב אים געוויזן זיבעצן זאכן, ער האט זיך אזוי געשעמט, איך האב אויך געמאכט ער זאל קומען, האב איך געזאגט איך האב א שווערע שאלה דורכצושמועסן, איך בעט אייך איר זאלט קומען, איז ער געקומען איינס אזייגער נאך דאווענען, ער איז אזוי פארשעמט ארויס, איך האב נאך אין מיין לעבן אזוי נישט פארשעמט א מענטש. יעצט אין גרויסן בית מדרש אויף ראדני ס'איז דא א מקווה אונטער דער ערד, גייט אראפ אונטן אין בעיסמענט און דארט איז. איז דא א מקווה, מ'עפנט דאס אויף און דארטן טובל'ט מען כלים, האב איך עס אמאל געעפנט האב איך געזען אז ס'איז אפשר א פיס און א האלב אונטערן נקב השקה די וואסער, אזויפיל וואסער האט מען שוין ארויסגענומען, קיינער געבט נישט אכטונג מען זאל צוריק לייגן, איך ווייס אז רוב מענטשן ווייסן אפילו נישט אז ס'איז דארט דא א מקווה. בין איך געגאנגען צום דיין, איך האב געזאגט, וואט אר יו קרעיזי, קודם האט עס נישט קיין שיעור, שוין אראפגעגאנגען ווייניגער ווי די שיעור.

און כ'האב אים געטרייט צו פאררעכטן וואס מ'האט געקענט. איך בין דארט אנגעקומען, האט ער מיר פארציילט א מעשה אזוי, ס'איז דא א מקווה יו עס בי, זיי גייען ארום, זיי געבן געלט פאר מקווה'ס, זיי מאכן א טומולט, זיי מוזן אריינשטעלן זייערע אייגענע רבנים, מיט פראפעגאנדע, מיט דרשות ווידיאוס, משוגע מטורף. נאכדעם זאגן זיי אים אז זיי ווילן אז מ'זאל אויך מאכן א בור על גבי בור אזוי ווי סאקמער רב, וואס דאס קען איר, איר זענט משוגע, דער בור על גבי בור,

טהר זיין, אזוי זאגט דער שם רבינו, נישט איך זאג עס. איך האב ענק שוין געזאגט אז ווילסט אמת'דיג גיין אין א מקווה, וויל ער בענקען אינדערהיים, מען מוז האבן א וואש קלאט, ווייל על פי הלכה טאר מען נישט אנכאפן דעם אבר און עס אפוואשן, ס'איז דא טאקע איין רב וואס ער שטינקט אזוי ביז אינדרויסן שטינקט ער ארויס, איך האב שוין געזאגט אפאר מאל, דאס איז א גרף של רעי, מען טאר לעבן אים נישט דאווענען, ער האט זיך מורא זיך מסתם אנצורירן דעם פתק, האב איך געזאגט ס'איז דא אן עצה, די גמרא האט אן עצה צו יעדע זאך. נעם א וואש קלאט און כאפ עס נישט אן מיט די הענט, פארשטייסט? דאס איז עס. חזירים, ער וואוינט מיטן ווייב, שטינקט ווי א פערד, קומט אריין אין שטיבל א טאג זיך אן שטאזן זיי, פוי! און ער איז א רב, א גרויסן בית מדרש האט ער, עניוועי, איז אז ס'קומט יעצט שובבים, וואס הייסט שובבים? איך פלעג זאגן וואס הייסט שובבים, למשל אז דו לייגסט אריין געלט אין די באנק געט מען דיר צוויי פראצענט, דריי פראצענט א חודש, ס'איז נישטא אזא זאך, איך זאג נאר למשל. וויאזוי איז אז די באנק שטעלט ארויס ער ברויך יעצט האבן געלט ער נויטיגט זיך מיט געלט ער געט צוואנציג פראצענט א חודש וועט יעדער קומען לויפן ברענגען געלט דאס איז וואס שובבים איז דער אייבישטער נויטיגט זיך דורך געגאנגען אזא חנוכה און דער בעלזער רב און אנדערע האבן געזאגט אז די ווינטער נעכט האבן א קדושה אזוי ווי חנוכה זאגט דער אייבישטער נו מען האט זיך אזויפיל צוגעגרייט לאמיך זעהן קינדערלעך טייערע וואס געט עטס פאר מיר זייטס מרבה תשובה לערנטס מוסר ספרים וועגן חטא הידוע, די גמרא זאגט שובו בנים שובבים חוץ מאחר, שובבים איז א זמן אז יעדער זאל תשובה טון, אבער וואס הייסט חוץ מאחר? נישט אן אנדערע, אן אנדערע מיינט ס'איז געווען אמאל אין ירושלים א איד וואס איז שוין אויף דער עלטער, דא געזינדיגט א גאנץ לעבן, איז ער געגאנגען פרעגן איינע פון די גרויסע צדיקים דעמאלטס אז ער וויל געבן א יששכר זבולון געשעפט מיט א איד, ער וועט אים פיינענצירן אז ער זאל קענען פאסטן און לערנען שובבים. און דורך דעם וועט דער אייבערשטער אים מוחל זיין, האט ער אים געזאגט, דו פרעגסט זייער א גוטע שאלה, אבער די גמרא האט עס שוין גראד באווארנט, שובו בנים שובבים חוץ מאחר, אן אנדערע קען פאר דיר נישט תשובה טון, האסט אליינס געזינדיגט, דארפסטו פעי די פרייז. עס קומט אזעלכע הייליגע צייטן, און בכלל דער אר"י הקדוש איז מסביר, דאס גאנצע זיץ וואס איז געווען אין מצרים איז דאך אויך געווען וועגן די טיפות זרע, דור המבול, און די רציחה פונעם דור הפלגה, דאס האט מען אונז געמוזט מתקן זיין, מילא האט מען אונז דאס געמוזט מתקן זיין, האט מען געמאכט אזוי אז פאר מען גייט ארויס פון מצרים, פאר עס קומט די גרויסע ניסים, האט מען געמאכט אז מען זאל ליינען אין חומש פון די סדרות, און מען זאל תשובה טון, און ממילא אפילו ווען ס'שטייט אין זוהר אז ס'העלפט נישט קיין תשובה, ס'איז סתם תשובה. שובבים ווערט געברענגט אלע קבלה ספרים, אלע ווערט געברענגט, שובבים איז א אויסנאם וואס דער אייבערשטער עפנט אויף אזא אונטערערדישן טונעל, אזוי ווערט געעפנט פאר. מנשה'ן ווי די מלאכים האבן גערעדט, די מלאכים האבן מקטרג געווען, א מענטש וואס האט אזויפיל מענטשן געהארגעט און אזויפיל מענטשן מכשיל געווען גייסטו אים אריינעמען בתשובה? דער אייבערשטער יאך זעסי און לוסי וזעסי פארטי, סאו מ'מוז זיך יעצט נעמען אין די הענט אריין און זעהן וואס מ'קען פארבעסערן,

ניין מיינס אויך. און נאכדעם איז דא די צווייטע זאך, טאמער האט מען חתונה געהאט, ס'דרייט זיך א פרוי אין שטוב, דארף מען וויסן אז די עיקר קדושה ליגט אין וויפיל מען איז זיך פורש פון די פרוי בשעת זי איז נישט ריין. מען דארף זיך אזוי פורש זיין אז מען זאל נישט אנקומען צו קיין נגיעות, צו קיין אריינבאמפן חלילה בטעות, און אויף דעם דארף מען זייער שטארק אבאכט געבן. מענטשן האבן קליינע דירות, קליינע קיטשענס, דער טאטע זיצט דארט, די מאמע קומט אריין, מען קומט, מען גייט, ס'טוט זיך א געגייעכץ א געקומעכץ, זייער שטארק אבאכט געבן וועגן נגיעות, וועגן אריינבאמפן, אנפאנג פון שיעור האב איך געזאגט, אז מען טאר נישט אריינשטופן דעם פיפיק'ן אין א מיידל'ס וועדזשיינע, און אין א בחור'ס מחילה, אבער כ'האב נישט געוואלט דארט מאריך זיין, ווייל כ'האב געקלערט כ'וועל שפעטער מאריך זיין, דא בין איך מאריך, מען טאר נישט נהנה זיין פון יענעמ'ס גוף אויך נישט. וואס דאס מיינט איז אז ווען ס'איז א א נידה, אפילו ס'איז דיינס א טאכטער און זי איז אויכעט שוין א נידה, טאר מען זיך נישט צושטופן, טאר מען נישט נהנה זיין פון איר גוף, אבער ווער ס'איז נהנה פון א נידה איז כריתות. וויפיל יאר איז א מענטש אינטערסירט אויפצוגעבן, טו גיוו אפ, פראם יור לייף? וויפיל יאר אר יו ווילינג טו גיוו אפ? אז דו זאלסט קענען מאכן א חיבוק ונישוק מיט א נידה. יו וואלנט יו סעי איט דאזענט פעי רייט? וואס האסט עס געמאכט? שטופן איר און דאס וואט וואט דיד יו געט אוט אוו דיס? אבער דערווייל פארלירסטו אבער דו ביסט פֿינף און פֿערציק פֿופֿציק הייבסט אן קראנק צו ווערן ביי די זעכציק ביסטו שוין נישט דא ס'איז אלס כריתות דינגען אלס פארן חתונה מאכן א קינד פונקט ווען דו דארפסט חתונה מאכן דארפסטו זארגן פאר א חתונה בקיצור ביסט אין שפיטאל מען גייט אריין אין ארויס פון שפיטאל. קינדערלעך, ס'לוינט זיך נישט. ס'איז א באנקראט געשעפט און ס'לוינט זיך נישט. און חוץ פון דעם קענסטו דאך האבן דיין ווייב און ס'איז בהיתר. און נאכדעם קומט יעצט לאנגע נעכט, קינדער האבן נישט וואס צו טון, אין די גאס קענען זיי נישט גיין ווייל ס'איז צו קאלט. גייט מען גראד צו א חבר, א חבר'טע, דער איז. און די חבר'טע האט א ברודער. און מען הייבט שוין אן צו ווארפן אן אויג.

א נקבה. די גמרא זאגט אין אישה מתקנא אלא בירך חברתה, א פרוי איז מקנא נאר ביי די דיכט פון די חבר'טע. מיינט אביסל סעקס, תשמיש, דאס איז די גאנצע נקבה'ס קאפ, איז ממילא דארף מען זיין זייער אויפפאסן, מען דארף זייער אבאכט געבן אז די נקבה זאל זיין געהאלט ביזי, און שי שוד העוו א הנאה פון איר לעבן, און ממילא אז מען וועט דאס טון. וועט זי נישט צוקומען צו גיין זינדיגן? יעצט איז דא אסאך מענטשן וואס פרעגן מיך, איך הער קיינמאל נישט אז דו זאלסט רעדן וועגן די טמא'נע כלי, סאו איך וויל דיר עפעס זאגן, א ספר תורה איז כולו קודש, אז דו ווילסט קענסטו עס אויסנוצן פאר טומאה אויך, קענסט טון דערמיט זאכן וואס מען טאר נישט. ס'ווערט געברענגט אזא תשובה נודע ביהודה. אז איינער, ס'איז געווען עפעס א שטאט וואס האט נישט גערעגנט, מ'האט געדארפט צום רעגן, האט אראפגעפרעגט דעם נודע ביהודה וואס ער זאל טון, ס'איז דא אזא זאך אז טאמער מ'נעמט א ספר תורה און מ'גייט דערמיט צום ציון פון א קבר פון א צדיק, איז עס אזוי ווי דו באשווערסט אים אז ער מוז גיין טון וואס דו הייסט אים. ס'האט אבער קאנסעקווענצן אויכעט, ווייל אמאל טאמער די ספר תורה איז נישט געווען הונדערט פראצענט כשר, איז קען קומען די נשמה און מ'זאגט פארן בית דין של מעלה, ביסט געקומען דא, בעטן, אבער דאס איז געווען א ספר תורה וואס האט געהאט א פעלער, איז נעמט מען דיך אראפ פון די מעפ, מען קען דיך שיקן אין שאול תחתית אפילו די ער איז שוין אויף יענע וועלט, יעצט איז דא איינער פרעגט אן דעם נודע ביהודה צו מען זאל עס מאכן צו נישט, איז זאגט ער אזוי, לויט די הלכה טאר מען עס נישט מאכן, מיט א ספר תורה אין א בית הקברות טאר מען נישט גיין, אבער לויט קבלה קען מען עס טון, ווייל אז מען קומט וועגן מתפלל זיין מעג מען, נאר ער זאגט. מ'דארף וויסן צו ס'איז א כשר'ע ספר צו נישט אפילו דו קוקסט עס דורך. יעצט, כ'האב אמאל געזען איינער פון די פוסקים שרייבן, היינט זעמער דאך נישט בקי אין חסירות און יתירות אויך נישט, אז ווייסט אונז האט מען היינט נישט קיין געהעריגע כשר'ע ספר תורה, וואס מ'ווייסט זיכער אז ס'איז כשר, נישט דא אזא זאך, ס'איז דא חסירות מיט יתירות און אנדערע זאכן, איך בין אמאל געווען זומער אין א קאנטרי, געקומען עפעס א ליובאוויטשער ער געוואלט דאווענען מיט אונז שבת, און ער פרעגט מיך אבאוט די ספר תורה, זאג איך דו קענסט עס נישט אנרירן, דו רירסט עס אן ברעך איך דיר אראפ אלע פינגער, זאגט ער אבער דער בעל התניא תניא, זאג איך אים געט די העל אוט אוו דיס באנגעלאו קאלאני, אונז זעמער נישט אינטערעסירט דא נישט אין תניא און נישט אין חב"ד, ווייל ס'איז דא לא יבא פצוע דכא צו ד כ א' צו ס'איז ד כ ה' איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי די מסורה איז, דער תניא פסק'נט אז מ'זאל שרייבן דכא מיט א ה', אבער ער זאגט אליינס אין דארט ווי ער פסק'נט אין פסק זאגט ער אז טאמער חס ושלום מ'טרעפט א ספר. תורה וואס עס שטייט מיט א אלף איז אסור לשנות. שאלה זיין טאמער נישט. דו קענסט נישט מאכן א פסול ספר תורה און פארעכטן. האב איך יענעם געזאגט דעם ליובאוויטשער דו לייגסט א האנט צו צו די ספר תורה און איך ברעך אפ אלע דיינע פינגער. איז ער אוועק געגאנגען. ער האט געזען ער האט זיך געזוכט אן אנדערן פלאץ ווי ער וועט קענען טון זיינע משוגענע זאכן. איז למעשה אונז זעמער נישט קלאר אין חסירות און יתירות אויך נישט. סא האסט געגעבן פאר א סופר ער זאל בודק זיין דעם ספר איז אלעס בודק געווען אלעס איז הונדערט פראצענט גוט. אבער פון וואנעט ווייסטו דיין מסורות? דו ווייסט נישט, ממילא אז דו ווייסט נישט טארסטו עס נישט טון, ווייל דו שפילסט זיך ארום מיטן לעבן, עס קען שאטן פאר יענעם נפטר, עס קען שאטן פאר דיר אויך, און אזוי דא נאך זאכן וואס איז דא אין די אין די מסורה, נישט די איינציגע איז פצוע דכא, איך האב נאך געקענט א איד, ער האט געווען פון פריערדיגן דור, וואס ער האט געקענט די אלע קבלה מעשיות, ער האט געלערנט ביי גרויסע צדיקים אין ארץ ישראל, ער קען די אלע זאכן.

פארגעס נישט, יעצט געט די באנק אינטערעסט דרײַסיק פראצענט א שעה, נישט א חודש, א שעה. ס'איז זייער הייליגע צייטן, און לאמיר זיך צוריקקערן און מדבק זיין צונעם אייבערשטן, און אפלאזן די אלע שייגעץ שטיק. ווען דו האסט א בחור וואס דו טשעפעסט מיט אים אסאך צייט און ער מיט דיר, ער שפירט ס'ענק ארום, זאג אים אנטשולדיגט, ס'איז געווען שוין ווארום איך וויל טשענדזשען מיין עטיטוד. דעטס איט. וועסטו זען ס'וועט עס גרינגער אנקומען, און ס'וועט ווערן א נייער מענטש, דו וועסט זיין א נייער מענטש און ער וועט זיין א נייער מענטש.

דער אנדערער איז זאלי טייטלבוים מ'האט זיי ארויפגעזעצט אויפן רעבנס בענקל און מען מיינט אז דאס איז טאקע די זאך אליינס. יעצט כ'האב גערעדט וועגן איינעם פייער ווארקס פייער בעקער קעקער ער איז א שטארקער מענטש אנצונעמען זיך פאר סאקמער קאק יעצט ער איז געגאנגען ער האט געמאכט א קארפארעישן א קאמפעני און ער האט ארויסגעגעבן נייע ביכער אזוי ער ווייזט יעדן קוק כ'האב נייע ביכער ביי פאר פלעצער האט מען אריינגעשריבן בסייעתא

האט זיך ארויפגעזעצט א מענטש וואס ער האט געבינדענע הענט און פיס אויפן רבינ'ס פלאץ. ווער איז ער? ער האט אמאל געלערנט אין די יונגע יארן? נישט געלערנט קיין מאס זאכן. איך געדענק אמאל ער האט פארציילט, קומט שבת איז ער אריינגעקומען, ער האט נאך געלעבט דעמאלטס זיין טאטע, איך מיין דער דברי יואל האט נאך גאר געלעבט, האט ער געזאגט פאר רבי יונה פיליפס וואס איז דאס אז קיינער האט נישט געגריסט גוט שבת? יונה האט געזאגט אז עס איז א גרויסע פראבלעם אין דיר און נישט אינעם עולם אז דו האסט נישט קיין יחסים קיין באדינט. באציאונג מיטן עולם, ס'איז מיר נישט קיין חילוק, ס'האבן זיך אראפגעזעצט חברה אויפן רעבינ'ס בענקל און זיי ברענגען אראפ דעם גאנצן חינוך וואס איז געבליבן, און נאך א זאך, יתרו איז געקומען, זאגט אים משה רבינו אז ער זאל נישט אוועק גיין, פארוואס? זאגט ער ואתה היית לנו לעיניים, אז דו ביסט דא האמיר אונז אויגן, דעמאלטס ווייסט מיר אונז וויאזוי א גוי פירט זיך אויף, וויאזוי א איד דארף זיך אנדערש אויפפירן, קליידער מיט אלעם, האט ער געבעטן אל נא תעזוב אותנו, לאז אונז נישט איבער, איז. די זעלבע דא אויך, מען איז געגאנגען מען האט ארויף געזעצט חברה אויפן רבינ'ס בענקל, חברה וואס האבן נישט קיין שייכות מיט חינוך, זענען אינטערעסירט אין געלט אין געלט אין געלט, און מענטשן קוקן אויף זיי ארויף, אנדערע מוסדות, ווייל יעדער האט איין טענה, סאטמער טוט עס, פארוואס זאל איך עס נישט טון? איז במילא ברעכט מען אראפ דעם גאנצן חינוך אין אמעריקע, עס וועט קומען אמאל א צייט ווען מען וועט קענען ליינען די תוכחה פון האזינו וגם הנכרי אשר יבא מארץ רחוקה, און ער וועט זען די מכות.

און ווער ס'קומט נאך אים, דער וואס האט געמאכט א מולדת חוץ צו זיינס א זון, דער איז נאך ארגער פון אים. עניוועי, איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, מען מוז זיך נעמען אין די הענט אריין וועגן די אלע געלטער וואס מען נעמט, ווייל מען מוז לערנען מינות, כפירה. איך געדענק איך בין אמאל געווען מאכן א מקווה ערגעץ, איך געדענק נישט פונקטליך וואו, איז דער מנהל האט נישט געשריבן בסייעתא דשמיא, איז דער רב האט אים ארויסגעווארפן, ער זאגט אז דו האסט נישט קיין בסייעתא דשמיא ברויך דיך נישט האבן, מיר געבן א היי,

ריכטיגע זאכן און וויכטיגע זאכן, באט איך מוז רעדן צו אייך א זאך וואס איך פארשטיי נישט, איך האב אייך שוין אמאל דאס געזאגט, אבער איך מיין אז איר דארפט עס מער מסביר זיין אויף דעם וואס מען האנדלט אזוי, אויב נישט חס ושלום זעהט אויס אז איר גייט, ס'גייט מענטשן וועלן דאס נישט פארשטיין, איך הער די צוגאב פון דעם רעבעלע פירסט און אליין רבינו יואל. איר רעדט זאכן זייער קעגן זיין כבוד, וואס איר מוזט אבער וויסן אז יעדע זאך איז ווי איך שטיי און ווי איך גיי און וויאזוי ס'איז געווען אין יענער צייט. אז דער רבי איז אנגעקומען אהער און וויפיל מ'האט אים פארדרייט דעם קאפ פון אלע זייטן האט ער זיך ארויפגעלייגט אויף אים אין אלע מיני וועגן, איר ווייסט עס אליין, מענטשן מיט פרנסות, מיט מיט מיט רפואות, מיט א תלמוד תורה, מיט א דאס, מיט א יענץ, ער האט געטוהן און על פי חשבון וויפיל ער האט געקענט ווי ווייט מעגליך אסאך מער ווי זיינע כוחות, ס'קען זיין ער האט געהאט ארום זיך מענטשן וואס האבן אים ארום גענארט, דאס איז על פי חשבון זיכער געווען, נישט האלטן נישט נאר איר האלט אזוי, אבער וועגן דעם מיינט נאך נישט אז דער רבי אליין האט אזוי געוואלט, ער האט געוואלט אלעס זיין ווי עס דארף צו זיין, ער איז אנגעקומען געווען א מענטש אליין, ווער האט אים געהאלפן? דאס מיר ווער האט זיך ארויפגעלייגט אויף אים. ס'איז נישט אזוי גרינג צו פירן א תלמוד תורה מיט א ישיבה מיט א מיידל סקול, אלעס איז פארבינדן מיט שוועריגקייטן, מיט שוועריגקייטן מיט חינוך און מיט דעם, און יעדער פארדרייט דעם קאפ, ס'איז אמעריקע און ס'איז דאס און ס'איז יענס, סאו יעצט זיבעציג יאהר שפעטער זאגט איר וואס מ'האט געדארפט דעמאלטס טוהן, אויב איר וואלט דארט געווען דעמאלטס, דעמאלטס וואלט איך הערן וואס איר זאגט. יעצט זענט איר דא און איר קענט נישט וויסן וואס ער האט זיך אלץ אפגעטון דארטן, איר מוזט דאך אננעמען אז דער רבי האט יא געטון ווי ווייט מעגליך ער געקענט און אפשר נאך מעהר. בנוגע צום ציונות, די ציונות דעמאלטס און היינט איז צוויי זאכן, דעמאלטס וואלט איר אויך געזאגט אז מ'טאר נישט מאכן קיין מדינה אבער ס'איז ליידער געווארן א מדינה און דארף מען דיעלן דערמיט די וועי וואס ס'איז יעצט. און וויאזוי מ'זאל דיעלן דערמיט, איך לאז עס פאר די אלע רבנים און פאר אייך, יעדער זאל זיך זאגן זיין מיינונג און פיין. אבער כ'וועל אייך זאגן, דאס וואס איר רעדט וועגן די פעדאפיילס און וועגן די כשרות און וועגן רבנים היינט, אויף דעם האב איך נישט קיין פראבלעם מיט אייך, ווייל די אלע רבנים זאלן זיך אליין פארענטפערן, זיי לעבן נאך געזונט זאלן צו זאלן זיי זאלן זיי ארויס גיין א מלחמה מיט אייך, אזוי ווי איר גייט ארויס מיט א מלחמה מיט זיי, יעדער קען זיך פארענטפערן. פ, דער רבי קען זיך נישט פארענטפערן ווייל ער איז שוין אין גן עדן, סא וואס ווילט איר? איז איין זאך זאלט איר וויסן, אלעס וואס זאגט מען נאך פון רבי'ן וואס אנדערע שרייבן פון רבי'ן גלייב איך עניוועי נישט, טאמער האט עס אקעגן די מענטשהייט אדער קעגן די הלכה גלייב איך עס נישט, וואס דער רבי האט געשריבן האט ער געשריבן אין ויואל משה און גאולה ותמורה און דברי יואל און דאס האט ער געשריבן. אלע אנדערע זאכן גלייב איך נישט, סאו איך גלייב אסאך אידן גלייבן דאס נישט, אז איר קענט אנווייזן, איר קענט ארויסגעבן א ספר קעגן ויואל משה און קעגן די גאולה ותמורה און קעגן דברי יואל, שרייבט עס אראפ און געבט עס ארויס, לאמיר זען, אבער דער רבי קען זיך יעצט נישט פארענטפערן, וואס ער האט געשריבן, ער האט געשריבן, שרייבט איר ווי איר ווילט שרייבן. ווייל דאס וואס מען רייסט אראפ אנדערע רבנים מיט אנדערע רעביס פון פריערדיגע דורות, דאס איז א שפאלט אין כלל ישראל, מען קען דאס נישט, איר איר רעדט אויך אסאך פון אנדערע רבנים אויך, און איר רעדט נישט מיטן גרעסטן מיט פרי, איך רעד פון פריערדיגע רבנים, איר רעדט נישט מיטן גרעסטן כבוד קעגן בעלזא מיט א שווארצן לייביש מיט א מונקאטשער, אלעס ווייס ער, אלעס אלעס, קיינער נישט הונדערט פראצענט, משה רבינו האט אויך געטון א פעלער, געווען משה רבינו. מען קען נישט אין דעם אריין גיין, איר דארפט זען די זאך ווי אזוי ס'איז, יעצט לאמיר גיין צום צום צום דער רבי איז זצ"ל געווארן און ער האט אויפגעבויעט צייט פאר די בעיבי יחקיק'ס, עס איז געווען יענע יארן ברוך השם וואס שוין עלטער געלויבט דער אייבערשטער, ס'האט נאך שוין געשטאנען, מען האט עס נישט געדארפט אויפבויען, מען האט עס נאכנישט געטאר צוברעכן, די שאלה איז געווען צו צו בירך משה האט געדארפט ווערן רבי צו נישט, ער האט זיך געשלאגן צו ווערן רבי. הרב יוסף אשכנזי האט מיר געזאגט אפאר מאל כ'בין זייער נאנט צו אים, דער רבי האט מיר געזאגט, דער רבי האט מיר געזאגט, כ'האב אלעס אפגעשריבן, כ'האב געשטעלט די דיינים, כ'האב געטון וואס כ'האב געדארפט צו טון, און אזוי איז עס געדארפט ווייטער גיין, געקענט אויפנעמען נאך דיינים און נאך דיינים, איז געקומען האט זיך ארום געשלאגן, איר האט דאך מיטגעלעבט, אין ירושלים געווען צובראכן, וואס טוט מען, מ'האט געשלאגן, מ'האט גע'מסר'ט, מ'האט גע'הרג'עט מענטשן, וועלכע מאל איז עפעס אלעס מ'האט געטון. איך האב אמאל געפרעגט ר' חיים מנשה פרידמאן זאל זיין ווען ער ווערט זיך קעגן אים באט איך האב דעמאלטס געפרעגט צו מען מעג העלפן די בני יואל ווייל זיי זענען געקומען צו מיר איך זאל זיי העלפן האב איך אים געפרעגט האט ער מיר געענטפערט יא זאלסטו העלפן סאו ער האט געשריבן בני יואל. האט ער צוגעשפארט די טיר קיינער זאל נישט הערן, זאגט ער, הער מיך גוט אויס, דער רבי זצ"ל האט היינט געהאט בירך משה פירט זיך ווי א מלך, מען שלאגט אים, מען הרג'עט, איך קען מיך מיט אים נישט ארומשלאגן, מ'האט מיך אויפגענומען איך זאל פסק'נען שאלות, אויף דעם בין איך דא, דו זאלסט העלפן וויפיל ס'גייט אריין, ער האט מיך אזוי געהייסן, אזוי ברוך ה' האב איך געטון, און היינט די בני יואל, צו זיי האבן מיך גע'מסר'ט צו נישט, דאס וועלן מיר גיין א צווייטע מאל רעדן. אז למעשה איז א פראבלעם געווען אין שטאט זאל מיר שוין אריינווארפן אין דעם עיקר איז עס קריטיקירן איז זייער גוט געברענגט קריטיקירן איר קריטיקירט דעם און יענעם און יענעם און דעם קריטיקירט ווייטער עס איז נישט קיין פראבלעם אבער דער פעדאפיל דער שייגאץ ער זאל זיך פארענטפערן ער קען זיך נישט פארענטפערן זענט איר גערעכט. דער וואס ער זאגט ווער מאכט טריפ'ן פלייש, ער קען זיך נישט פארענטפערן, זעט דעם זעט דעם וואס איך האב עס זענט איר גערעכט, א רב ער קען זיך פארענטפערן, ער שלאגט זיך מיט ר' נחום ראזענבערג, פיין, א מקווה ער טוט א גוטע זאך, מקוואות נאו קוועשן, די אלע זאכן זענען נישט קיין קוועשן אז ער טוט זייער גוטע זאכן, איז אזוי. דאס האב איך אייך געוואלט זייער זאגן, איר רעדט קעגן פריעריגע, איך קען נישט מיינע קינדער לאזן הערן א א ליין וואס נאר איך האב זיי אריינגעהאקט אז די פריעריגע רעבעס און רבנים זענען ערליך, ווייל פארוואס ווייל אמאל להבדיל אלף הבדלות פון אייך און די פריעריגע אפיקורסים האבן אזוי געטון, זיי האבן בארעדט און באשריבן אלע ערליכע פון פריעריגע, סאו איך האב פערזענליך געהאט א וויכטיגע זאך אין כלל ישראל וואס איז יעצט שייך, פעדאפיילס, כשרות. שקצים רבנים, איך האלט אן די אלע זאכן, איך האב נישט קיין פראבלעם, זאל זיך אלעס עלפערט שטערן, אלע זאלן זיך באלעבן, אלע זאלן זיך פארענטפערן, אבער איין זאך ווילט איר וויסן וואס איר ווייסט אליין, אונז ברויך מיר האבן תלמוד תורה'ס, אונז ברויך מיר האבן בתי מדרשים, פון נישט קיין חילוק ביי מיר צו ס'איז א ארויני צו א זאלי צו א בני יואל צו א פאפא צו א צעהלים ס'גייט מיך נישט אן, אונז דארף מיר די אלע זאכן האבן, איך וויל די קלארע זאל איך געמעלדן. זאל זיך יעדער איינער לערנען וואס ער האלט אז ער לערנט דעם באשעפער'ס תורה. צי איך האלט נישט ווי יענער אדער איך האלט ער טוט נישט הונדערט פראצענט אזוי דארף צו זיין איז קען ער פארענטפערן אבער אראפצורייסן די אלעס פאר אזוי אין די ערד לייגן איך שטיץ אלע תלמוד תורה'ס נישט קיין חילוק צי בני יואל צי צי צי צי קלויזענבורג צי בעלז סאטמאר ארוינים סאטמאר זאלוינים יעדער ביי מיר האט א אפענע טיר, פארוואס זאל איך דארפן די תלמוד תורה'ס? איי דער רבי האט אינזין אפשר זיך מיט זיין כבוד מיט זיין זינדן און דאס? איך האב נישט קיין ברירה, איך מוז האבן א תלמוד תורה, איך קען מיך נישט אנדערש אן עצה געבן, איי וואס וועט זיין? אוקעי, איך קען דאך נישט מער טוען, תלמוד תורה מוז זיין. אמת מ'טאר נישט נעמען קיין טמא'נע געלטער און איך געב איך דיר מיין געלט אויך, מיין געלט איז כשר געלט, וועט ער לערנען אביסל מיט כשר געלט אויך, אבער איך קען נישט אין דעם אריינגיין, אז איר האלט מען טאר נישט נעמען די געלטער און ער האלט יא, רייס איך ארום, איך וועל שרייבן א תשובה אז מען טאר נישט און ער וועט שרייבן א תשובה אז מען מעג יא, וואס זאל מען יעצט טון, אין דעם גיי איך נישט אריין, באט אז דו רייסט אראפ די פריעריגע,

די וועג ווי דו האסט אראפגעריסן אים מיינט עס אז ער דארף זאל זיין פלעינען און רחמנא ליצלן איך האלט נישט אז די ציבור טוט קיין שום גוטס פון דעם און אפילו ווען די רעדסט קעגן די רעבעצן און קעגן די זעהט נישט אויס צו סאיז נישט אויס אפילו סאיז שוין געווען א פראבלעם וועט ער נישט גלייבן און וועט עס נישט קענען אננעמען סאו אנטשולדיג מיר איך זאג דיר איך זאג דיר אלס א גוטע פריינט אז אז אז די האסט וואס צו ענטפערן איך הער איך הער אזא האטליין יעדן טאג איך בין זיכער אנדערע האבן אויך דעם זעלבן קשיא. א גוטן הצלחה. און אזוי ווי דו האסט נישט אויסגעהערט די גאנצע צייט, איך האב גערעדט די גאנצע צייט אז קיינער זאל נישט נעמען דעם וועקסין נאר אז דער דאקטער זאגט אז ער מעג נעמען, איך האב דאס אלעס באווארנט, און וואס ווילסטו דא צולייגן? ווילסט מיך האלטן ביזי? איך בין נישט דיין שלאק שמש, איך האב אנגעזאגט קיינער זאל עס נישט נעמען נאר אז דער דאקטער איז אים בודק און ער זעהט זיין טייפ בלאט, ס'האט צוטון מיט די טייפ בלאט אויך, ס'האט צוטון מיט צען זאכן, ס'האט צוטון וואסערע שטארקער מענטש ער איז, צו ער ליידט נישט אויף אנדערע קראנקייטן, און איך דארף נישט געבן קיינעם קיין ווארענונג. און איך דארף קיינעם נישט געבן, איך האב איינמאל געזאגט מיין מיינונג, ס'איז אנגעקומען ביז ארץ ישראל, איך הער זאגן אז הרב קנייבסקי האט אויך שוין צוריק געצויגן וועגן מיר, איך זאל איבער זאגן און איך זאל נאכאמאל מסביר זיין אז דו האסט א פראבלעם מיט דיינע קינדער צו מיט דיין ווייב און זיי ווילן דיך נישט פאלגן, נוץ מיך נישט, איך האב זאכן וואס צו טון, און דאס טריי איך דיר צו זאגן, קאל מיך נישט אויך נישט ווייל כ'וועל נישט ארויפלייגן ערגעץ נישט בלי נדר, כ'האב עס ארויפגעלייגט פאר זעקס זיבן וואכן צוריק קאלט איר אפ יעצט, עטס ערשט יעצט געהערט דעם קליפ, מאך זיך אויס נישט פון מיר, איך בין נישט דיין שלח מנות, עניוועי. האמער א גוטן פורים און זיי געזונט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן וויכטיגע זאכן פארן עולם, די ערשטע זאך וויל איך זאגן פארן עולם אז מיילעך פירער איז געשטאנען אין צייטונג באקומען זעקס אדער זיבן מיליאן שקל אז זיי זאגן אז מ'זאל נעמען די נידעלס, און די בעלזער רבי האט מיטגעהאפט, ער האט געהאלטן אז מ'זאל נעמען ווייל דאס איז א רעוועניו פאר די קהילה, אבער איך הער זאגן אז שטילערהייט האט ער יעדן געזאגט מ'זאל עס חלילה נישט נעמען, יעצט וויל איך ענק פרעגן, זענען זיי אלע צודרייט די רעבעס? איטס אנבעליוועבל. טאמער דאס איז אמת, דארף מען דאמפן אלע רעבעס. דאס איז איין וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן. די צווייטע זאך וויל איך ענק זאגן, דא איז דא אזוי, אונז זעמיר די גיני פיגס. למשל דער בעלזער רב, ס'האט מיר היינט איינער געזאגט, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט דערין, אז ווען ער איז אנטלאפן פון אונגארן, איז ער אנטלאפן שבת מיט א קאר. צו ס'איז אמת צו נישט ווייס איך נישט, אזוי ווי יעדע זאך וואס מען לייגט שוין צו. אבער ס'איז מיר נישט וויכטיג. יא א קאר, נישט א קאר, הו קעירס. ער האט אבער געלאזט דורכן ברודער זאגן אז יעדער.

איינס הייסט מאדערנע, אזוי ווי די מדינת ישראל מאדינע, און דער בלאט איז א חסיד פון די קאמפאני, און נאכדעם איז דא די אנדערע וואס הייסט פייזער, וואס די צו דעם איז וואס דער איד שטייט צו, דער פייזער איז שוין האט שוין געהאט נאך צו טון מיט הערשל קעסטענבוים, ס'איז געווען געוויסע לאנד וואס איז דארטן דא ביי די בראדוועי טרייענגל, הערשל קעסטענבוים האט עס געגעבן אומזינסט פאר פייזער, ס'איז גוטע חברה די חברה, שעים אן דעם אל און אונז לאמיר זיך פון די אלע חברה. יעצט לויט ווי איך פארשטיי גייט יעצט פלאץ.

לאמיר זעהן יעצט ווער ס'וועט געווינען, און צום שטיין און לאכן. ס'איז ממש אנבעליוועבל. און דער גאווערנער איז פארמישט אין דעם, ווייל ער האט געהארגעט אין די נורסינג האומס מענטשן. און רעכניץ איז פארמישט דא. דא גייט נאך זיין לעבעדיג. ס'איז נאכנישט אזוי גלאטיג ווי עטס מיינטס. ס'גייט נאך ווערן זייער זייער שיין לעבעדיג. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא איינער ער הייסט ר' יואל רוט. דעמאלטס ווען מ'האט זיך געשלאגן מיט דעם גאלד צושפארן, בין איך מיר געגאנגען אננעמען ביי די סאכדעס, ביי איצעלע פינק. קען שוין נישט פישן ער קען שוין נישט קאקן אויך נישט טפוי א דרעק עניוועי זיין זון האט אים אמאל גוט געזאגט טאטי לויט וואסערע צרות האסטו מיר אנגעטון פאר גארנישט וועל איך אפילו נישט זאגן קדיש נאך דיך א פישן אויף דיר ווען מ'וועט דיך אריינלייגן אין קבר דער איד האט אויך געמיינט די וועלט איז זיינס עניוועי איז דעמאלטס בין איך געגאנגען זאגן אז מען דארף האבן אזא מענטש מען דארף האבן אזא מענטש וואס רעדט צו בחורים אויף מיט א כ'האב אבער דעמאלטס געזאגט איין זאך זאל ער נישט טון א מיסטעיק אזוי ווי דער מהראש מהראש האט חתונה געמאכט בעיביס יונגלעך און מיידלעך איך בין אמאל דארט געווען איך האב אים געבויעט די

זאג פאר זיי דאס גאנצע זאל צושרייבן מיין נאמען אויך און אז ער וויל קען איך עס אויך אונטערשרייבן און כ'האב נישט קיין מורא פאר די זאך עניוועי יואלי מ'דארף טשענדזשען אביסל די עדיטוד דו קענסט נישט זיין קיין אזא שטן פאר א טאטן און פאר א מאמען און נאך אסאך די מיידל איז אלט פֿופֿצן זעכצן יאר שוין זי ווערט שוין שוואנגער זי האט צער און חבלי לידה מיט אלעם און זי איז יעצט משועבד צו א קינד און מ'דארף געבן צו עסן פאר דעם קינד דו מיינסט עפעס יעדער קען דאס באווייזן נישט יעדער קען עס באווייזן ס'איז דא וואס זיי קענען עס ביי די דרייסיג קוים באווייזן איך וויל דיך בעטן סתם אזוי מאך זיכער סטרעיטן אוט די גאנצע זאך, ווייל טאמער נישט, איך הער זאגן אז זיי ארבעטן שוין מיט דיין משפחה ווייל זיי ווילן נישט באליידיגן ר' חזקל ראוד'ס משפחה, יו העוו טו טשעינדזש די עדיטוד, איך האב געפרעגט די איידעם די וואס ווילן ארויסגעבן א חרם, איך האב זיי געפרעגט איך וויל ענק פארשטיין, איך בין דאך א גרעסערע מניוול ווי ער, איך האב דאך א האטליין וואס איז ממש שרעקליך, און פארוואס געבט ער צו נישט ארויס אויף מיר, האב איך זיי געזאגט, וואס הייסט דו ביסט שרעקליך, דו זאגסט דאך די מציאות וויאזוי ס'איז, און זיי האלטן אז מ'דארף דאס אלעס וויסן, סאו במילא בין איך נישט שרעקליך. שרעקליך זענען נאר די חזירים וואס האבן מיך געוואלט אונטער ברענגען ווייל זיי האבן געוויסט ס'וועט ארויס קומען זייער שמוץ, אזאלעכע יצחק לבנה שטערנס, אזאלעכע חברה, און אזאלעכע ווי חזקי טייטלבוים, עניוועי יואלי איך וויל דיך בעטן, לאז דיך אפ פון די זאכן, דאס איז נישט קיין וועג ווי דו מעגסט גיין, איך האב דיר עס אייביג געזאגט, א טאטע פלאגט זיך מיט א קינד און שטעלט זיך אויף אויף א מדריגה, גייט ער עס א כאפ אוועק ביי די פֿופֿצן ביי די זעכצן, איך הער ס'איז שוין דא צוויי סעפערעישאנס אויכעט, איך הער ס'איז שוין דא סעפערעישאנס מיט קינדער, זיי מיינען עס א געים. דא האט עטס די נאכווייען פון די לאקדאונס און פון אלע זאכן. קוקן הערטס אויס. ווי מעיד אן אנבעליוועבל מיסטעיק אין די לאסט סיקס מאנטס, אין פעקט אייוו דאן א לאט אוו ריסערטש אן דיס, די לאקדאונס וויל גאו דאון עס וואן אוו די ווארסט דיסיזשענס עווער מעיד אין די היסטערי אוו אר קאנטרי באר נאן, די לאקדאונס דעי אר די לאקדאונס ווי ניד טו סעי איט סאו איטעל נעווער העפען אגעין, איים גאנע סעי סאם טינגס דעט סאם פיפעל מייט דיעם קאנטרעווערשעל באט וואטעווער.

יו קען טעמפארערלי סטאנט איט, באט איט געיוו פיפעל פאלס קאנפידענס אין סאמטינג דעט עקשעלי הערט ריעל היומען ביאינגס. ענד האו אבאוט אר דזשענערעישאן, עז איי מענשאנד פיפטי טו פערסענט אוו מיי דזשענערעישאן איז נאו ליווינג עט האום מיט דעיר פערענטס, אפ פראם טערטי סעווען פערסענט לאסט יער, פיפטי טו פערסענט. אגעין איים נאט טרייענג טו עטעק פיפעל דעט אר ליווינג עט האום מיט דעיר פערענטס, סוי איטס סאם פיפעל האב נאו טשויס, דעי האב נאו פיינענשעל טשויס. סאו ווי האב א דזשענערעישאן דעט די עווערעדזש סטודענט לאון דעט פער באראו איז טערטי וואן טאוזענט דאלערס פער באראוער.

וויל בין איך? איך בין געווען אין עווערי האספיטעל אין די סיטי, איך בין דאון אין אינגעלוואוד, איך וואס אין האליוואוד, דזשאסט קעים פראם LA usc, אויף LAC usc אויף דער, סעים טינג מען, איים עקספעקטינג טו סי האספיטעל, און איי סי א האול באנטש אוו דיס עמבולענסעס ליינד אפ, איים סיען עמבולענסעס, דער שוד בי נאו עמבולענסעס רייט היער, איף יו טעלינג מי דעט דעס איז די מאסט, אלערט קעים אויט די אדער דעי, דעטס איט. יעסטערדעי, נאו, עקסקיוז מי, ווענסדעי וואס די ווארסט דעי אין LA קאונטי היסטארי ווען איט קאמס טו האספיטעלעזעישאנס, דעטס אין פיפל בינג סיק. סאו יו גאנא טעל מי דיס איז די ווארסט דעי אין היסטארי אין איי קאם דאון העיר אין איי דאנט סי נאטינג? דעטס סאם באוגעס סטאף דעי לייענג טו די פיפל גייס. אלרייט מען אפרישיעט יו טאלקינג טו אס בראו. סטעי סטעי סטעי סטעי סטעי אלערט מען סטעי סטעי אינפארמד יא מען סטעי אינפארמד בראו. סאו דעטס וואט ווי גאט איט מען ווי גאט איט פאר פירסט. נו האט דער עולם געהערט וויפיל ליגנט ס'גייט דא פאר? ס'איז אנבעליוועבל! מ'מאכט משוגע א גאנצע לאנד, א גאנצע וועלט! ס'קאכט זיך יעצט נאך א מורא'דיגע זאך, אז מ'וויל מאכן אז די וואקסינעישאן אויף קאוויד נײַנצן זאל זיין מענדעטארי, יעדער זאל עס מוזן נעמען, אפילו ער נישט קענען פארן אין אויסלאנד, נישט ארויס פון איין סטעיט צו די אנדערע, נאר ער מוז עס האבן.

קינדער דארטן אין תל אביב, און דער מרדכי אברהם ראזענפעלד האט באקומען פֿערצן יאר אין תפיסה, געהערט, און ער האט אויך באקומען אז מען מוז אים געבן דרײַ הונדערט און צוואַנציק טויזנט שקל חדש פאר די קינדער, עס געווען פינף קינדער דאכט זיך מיר, איז דער בעלזער רב דער גראבער חזר האט געהייסן אז מען זאל צאמשטעלן דאס געלט, בעלזער רב, מען דארף נישט צאמשטעלן גארנישט, דו ווילסט געב עס דו, און טאמער נישט זאלן זיי גיין אין תפיסה. די וואך גייט פרשת שמות, עס הייבט זיך אן די גלות פון מצרים, דער אר"י הקדוש זאגט אז שובבים איז שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים, און ס'איז שובבים תת ווען ס'איז דא אן איבער יאר, דאס יאר נישט אנדערע יאר וועט שוין זיין אן איבער יאר, איז למעשה הייבט זיך יעצט אן ווי מ'גייט אריין אין מצרים און דער אייבערשטער רייניגט אונז אויס אינעם גלות פון מצרים. און נאכדעם קומען מיר ארויס פון מצרים, קומען מיר ארויס נייע מענטשן, מ'איז מקבל די תורה, ס'הייבט זיך אן א נייע ווערטשאפט, וואס איז געווען ביז יעצט איז געשטארבן, הייבט זיך אן א נייע ווערטשאפט, יעצט ס'דא, ס'איז געווען די קאראונע, יעדער ווייסט, ס'איז געווען אסאך נעבעך וואס זענען אוועק, איך אליינס, איך האב א שוועסטער, און זי האט נעבעך פארלוירן אן איידעם, א יונגער מענטש, פון עטליכע און דרייסיג יאר אלט, נעבעך געשטארבן, למעשה האט זי יעצט חתונה, כלה געווארן זי האט חתונה געהאט מיט עפעס א בחור א עלטערערע בחור יא אזוי גייט עס דער אייבערשטער זעהט עס אז קיינער וויל נישט איינער דעם צווייטן פירט ער עס אבער דעמאלטס איז שוין ביטער עניוועי דאס איז נישט וואס איך וויל ארויסברענגן סא און איך בין אביסל זייער עמאושענעל פון דעם מיין שוועסטער האט פארלוירן אן איידעם און אין די זעלבע צייט פאר צוויי וואכן האט זיך יוסף געטראפן מיט בנימין פרעגט ער וויפיל קינדער האסטו רעכנט ער אים אויס מופים חופים פרעגט ער וואס זענען די מיני נעמען זאגט ער חופים. ווייל כ'האב נישט זוכה געווען צו זעהן זיין חופה, מופים ער האט נישט זוכה געווען צו זעהן מיין חופה, איז פרעגן אלע ספרים ס'איז דאך א סברא מהופכת, דו לערנסט דא אז ער האט נישט זוכה געווען צו זעהן דיין חופה, גייסטו געבן א נאמען אויף נישט זוכה געווען צו זעהן דיין חופה, דאס איז דאך א קאטאסטראפאל, מען דארף געבן א נאמען אויף א זאך וואס מען האט יא געזעהן, איז ברענגען זיי צו אלע ספרים, ס'איז נישט דא אזא זאך אז עלטערן זאלן נישט זיין ביי די חתונות פון די קינדער, אז די ברודער און שוועסטער זאלן נישט זיך משתתף זיין אפילו פון יענע וועלט, נישט דא אזא, אין זוהר איז דא עטליכע וויפיל דורות ס'קומען דא עטליכע שיטות דארט אין זוהר הקדוש אבער ס'איז נישט דא א ברודער און א שוועסטער זענען אייביג דארט, וועגן דעם זאגט בנימין פאר יוסף הצדיק כ'האב געגעבן א נאמען מופים חופים דו האסט נישט געזען מיין חופה איך האב נישט געזען דיין חופה אזוי ווייסטו אז מיר אלע געווען איינער ביים צווייטנס חופה און דאס איז א גרויסער מוסר השכל, פארשטייסט? נעבעך. עניוועי, ס'דא א ארגענעזעישאן ס'הייסט קען יב, איך בין נישט דא צו מאכן אן אפיעל פאר זיי, איך מאך נישט קיין אפיעלס פאר קיינעם, איך וויל אבער זיי האבן ארויפגעלייגט א צען מינוטעדיגע מאווי, עס איז עפעס מורא'דיג צו די זאך, ווען כ'האב עס געזען האב איך נישט געקענט צוריקהאלטן פון צו וויינען, ווייל איך פיל דאך מיך אזוי באטרעפנט, כ'האב יעצט אויך ברוך השם געטון א שידוך אין ארץ ישראל, כ'האב געוואלט פארן זען מיט וועם איך בין זיך. משדך מיט אלעם בין איך געגאנגען צום קאנסול, כ'האב געזאגט איך הער מיך אויס, גיב מיר א וויזע, זיי קענען מיך, זיי ווייסן אז איך שלאג מיך קעגן די קינדער שעכטן, אז די קינדער זאלן האבן אלע רעכטן, קעגן די חזירים, די קינדער'ס רעכטן. עניוועי, די סוף איז געווען אז ער פרעגט מיך בן כמה הוא? זאג איך אים בן שלשים. זאגט ער הער אויס, אז איך דארף דיך האבן ביי די שלשים, זאלסטו טשוזן א כלה, מאך א בעסערע טשויס ער זאל דיר בלייבן א בחור. האב איך מיר געזאגט ווייסט וואס, דיר זאגן דו ביסט גערעכט.

און איך בין געגאנגען זיך שלאגן אז מען זאל אים איינזעצן ווייל ער האט געשריגן איך האב גארנישט געטון איך האב נאר געלייגט א ווידעא איך האב געקוקט איז וואס האב איך געזאגט דאס הייסט ער האט דאך צוגענומען די פרייוועסי פון יעדע אידישע טאכטער זאג איך דעם דזשאדזש זאלסט וויסן איך בין דארט געווען ס'איז דא אכט פרויען וואס זיי וועלן זייער לעבן מער נישט גיין אין קיין מקווה ווי אזוי מען קען דאס טון פאר א אידישע טאכטער עניוועי ס'איז נישט וויכטיג יעצט איז למעשה. בין איך געווען דארטן יעצט צוויי וואכן צוריק ס'איז געווען א מקווה וואס כ'האב איבערגעבויט מיט פֿופֿצן יאר צוריק און די פרוי איז נײַנציק יאר אלט זי איז די מקווה אידענע זי קען אלע הלכות ווייל זי האט נאך געוואטשט ווען פריעריגע רבנים האבן עס געבויט ממש א נחת געווען זי האט יעדע זאך געוויסט און ס'איז זייער גוט ס'האט מיר געפאלן כ'האב געזאגט מ'דארף נישט קיין נייע מקווה ס'איז זייער גוט ס'ליעקט נישט מיט אלעם יעצט די יונגע רבנים האבן עס איבערגענומען איז געגאנגען איינער און ער האט געלייגט דארטן אן אייזערנע פייפ ביי די השקה. צו ס'איז כשר צו נישט? נע, מ'קען אויף דעם דן זיין, נאך האב איך געזאגט אזוי הער מיך אויס, איך וויל עס ארויסנעמען און איך וויל עס, איך וויל לייגן א פלעסטיק, ווייל דאס איז נאך א פראבלעם, אויסער דעם וואס דאס מאכט השקה, קען זיין די מקווה וואלט געליעקט צווישן די מקווה און צווישן די בור, און דער אייזן גייט עס מעמיד זיין, איך ווייס דאך נישט די מציאות, ס'איז אלטע אלטע סימענט, אלטע געגאסענע מקווה'ס, עניוועי, ער האט מסכים געווען, איך בין אראפגעפארן, איך האב עס געוואטשט.

למעשה וויל איך ארויפלייגן דא א צען מינוט'דיגע ווידיאו אויכעט ווי א מיידל איז געווארן א יתומה, קאראנע, און זי גייט חתונה האבן אליינס, און זי האט אלעס פארשריבן אין אזא ביכל, און איר מאמע פלעגט אויך אלץ פארשרייבן, זי האט נאך געהאט פון איר מאמע וואס איר מאמע האט באשריבן אין יאר סעווענטין, ניינטין סעווענטין, ס'איז מורא'דיג, כ'זאג ענק רבותי ס'איז כדאי עס צו וואטשן, איך וויל אבער אויסלאזן מיט נאך א זאך, ס'איז דא יעצט א בחור, עס איז געווארן א חתן מיט א מיידל וואס איר מאמע איז געשטארבן פון קאראונע, און דער בדחן האט אויסגערופן די כלה, און איך וויל איר זאלט עס אויסהערן, קען זיין איך בין יעצט אביסל אזוי ווי מען זאגט ווייעדיג, ווייל איך אליינס האב אויך א שידוך געטון, ברוך השם, מען האט נישט געלאזט מען זאל פארן, אויך ברוך השם, בלייבט מער געלט פארן קאפל, אבער איך וויל דער עולם זאל עס הערן, סאו לייג איך ארויף צוויי זאכן. קודם לייג איך ארויף פון א מיידל וואס איז געגאנגען חתונה האבן אליינס און זי שרייבט אז שי'ז מיסינג האר מאדער, איך האלט אויך אזוי, מיין מאמע פלעגט קומען צו יעדע שמחה, מיר פלעגן די אייניקלעך פלעגן זאגן אז מיין מאמע פלעגט עפענען די זאל און צושפארן, זי איז געווען די ערשטער אריינצוגיין די לעצטער ארויסצוגיין, ענד ווי אל מיס האר, געווען א ספעציעלע פרוי, און איר יארצייט גייט זיין מירצעשעם דעם שבת, בא דעם קומענדיגן שבת, נישט וארא, בא גיי איך. בו ביום האבן שבת יארצייט, איך וועל זען צוצושטעלן איך זאל האבן א ברעטל, און איך געב אייביג א שטיקל קידוש, און ביי אונז געבט מען אויסער קידוש געבט מען שלש סעודות אויכעט, און מען בענטשט, שוין, כ'האף מיטן אייבערשטנ'ס הילף, סאו רבותי איך שטעל ענק ארויף דא די צוויי זאכן, קודם פון תן יד, תן יד איז טאקע א ארגענעזעישאן וואס זיי געבן פאר אלע כלות, אבער ס'האט מיר אזוי געפאלן אז כ'האב עס געוואלט.

און יעצט לייג איך עס ארויף. ביי די וועי דאס וואס איך לייג ארויף דא פון די כלה תן יד שרייבן זיי דאס האבן שוין איבער א האלב מיליאן מענטשן געקוקט און ס'טאטשט יעדן.

יעצט דא העט איר האבן דאס ווי מען רופט אויף נעבעך די כלה וואס איר מאמע געשטארבן פון קאראונע יעצט איז עס אויך אליינס געגאנגען נעבעך אונטער די חופה. יא, עס האט אנגעארבעט א וועלטס חורבן דאס, רבותי איך האב ענק אלץ געזאגט מ'טאטשט קינדער, דער אייבערשטער טוט נישט מוחל זיין, איך האב נאר נישט געגלייבט אז עס וועט נאך קומען אין מיין לעב צייט וועט קומען די נקמה פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער איז דאך א מאריך אף, יעצט איך וויל עטס זאלטס אויסהערן דא אויך דעם בדחן, עס איז זייער הארציג.

פרעגן צדיקים לכאורה וואלט ער געדארפט געבן א נאמען וואס דרוקט אויס פונקט פארקערט, אז ער איז נישט געווען ביי מיין חופה וואלט עס געדארפט זיין ערקלערט, זאגן צדיקים בנימין האט געזאגט פאר יוסף ניין ביסט נישט געווען ביי מיין חופה ביסט נישט געווען אויף דעם ארט אבער איך געב אים דעם נאמען חופים ווייל איך ווייס דיין הארץ איז יא געווען דארט.

האָט זי פֿון אױבן האָט געזען נאָך דעם שלושים דעם שײנעם שידוך אַזױ יי דערהױבן, דער טאַטע רב שלום-יוסף, די שטאַרקײט פֿון אַ טאַטע צו זײַנע קינדערלעך. מע זעט, ברוך-השם, דעם נחת, מע זעט אָט חוקי ימי סעודי,

צום סוף איז ער טאַקע אין דעם שטוב אַרײַן. דאָס פֿלעגט די מאַמע זײַן. זי פֿלעגט די חלה נעמען. אין זינען געהאַט מענטשן מיט שידוכים, מענטשן וואָס דאַרפֿן רפֿואות, צעבראָכענע הערצער וואָס קלעמען. זי האָט אַמאָל פֿאַרציילט בלײַב ברבים, פֿינף יאָר צוריק, ס'אַרום אַ פֿלו. זי איז געווען אַזוי נישט געזונט.

די געוועזענע וואך מיטוואך איז געווען א שווארצער פלעק פאר אמעריקע און אויכעט פאר כלל ישראל, בשעת איך פלעג ארויסקומען מיט מיין האטליין איך האב יעדן געזאגט מוסר זאל וואטשן אויף די קינדער זאל נישט צולאזן די זנות וואס ס'גייט פאר, זנות פון משפחה.

ווילאנג ס'האלט נאך ביי די מאריך אף, ווען דער אייבערשטער איז אונז נאך מאריך אויף די חטאים, איז לאמיר זיך געבן א נעם צוזאמען און א תשובה טון אינאיינעם, לאמיר זאגן רבונו של עולם מאי דהוה הוה ואין די חשבון, וואס איז געווען איז געווען, נאכדעם וועט מען מאכן א חשבון, אבער נישט יעצט, יעצט זייער גייען מיר זיין גוט. יעצט, אין די אמאליגע צייטן פון די נביאים איז אויך אזוי געווען, אז דער נביא זאגט, כה אמר השם, אזוי דער אייבערשטער געזאגט. און וויאזוי איז געווען דעמאלטס א מציאות אז מ'זאל מאכן חוזק פון א נביא, דער אייבערשטער האט נישט אזוי געזאגט, יא אזוי געזאגט, ס'האט זיך דאך געטון גאנץ אט די זאך, איז זייער אסאך פון די וואס זענען מפרש דעם נביא, די נ"ך, למשל דער אברבנאל איז זייער אסאך מאל מאריך אין דעם,

וויל נאר זאגן אז ווען מען זאגט נבואה פאר א מענטש דארף ער פאלגן גלייבן, ספעשעלי דער וואס עס זאגט עס האט נישט קיין אינטערעסע, ווי איך האב ענק געזאגט דער אייבישטער וועט זיך אזוי נוקם זיין אויף וואס ס'האט זיך צוגעטון מיט די אלע זיסע לעכטיגע קינדער, וויל זאגן פארן עולם ס'איז שוין געווען ברוך השם מנוחה, ברוך השם איך האב שוין באקומען פון דאקטוירים קאלס, די דאקטוירים האבן געזאגט אז דו ביסט, מאכסט א פענאמענעל דזשאב.

דער מאיר בעל הנס איז אויך אנדערש די גאנצע זאך. נישט די רבנים, די לך לך רבנים מיט די שקצים האבן אן אנדערן טייטש, דאגה בלב איש, אז איינער מאכט דיר טראבל, האסט מורא פאר אים, ישיחנה לאחרים, לייג אים אין חרם, דאס האבן די שקצים געטון מיט מיר, ס'וועט אבער גארנישט העלפן זיין זיין אין חרם, ער וועט נישט טאטשן קיין קינדער, אוי ברוך השם איי געט קאמפלימענטס ביי די דעי. אבער גייטס א דאקטער מען רעדט זיך דורך, ס'איז זייער א גוטע זאך. סאו די פשט איז אז די חברה ווי איך האב זיי געווארנט האבן זיי געטון צוויי זאכן ווי שנעל זיי האבן נישט אויסגעהערט דארט האט נאך אנגעהויבן צו מאכן ליצי ליצנות פון אויבן אן זיי האבן זיך צוגעוואוינט אז אה דער רבי האט געמעגט זאגן מוסר דער רבי האט אמאל געזאגט אויף רבי עמרם בלוי ז"ל אז ס'שטייט ער איז א גרויסער מענטש

מסכת בבא מציעא, ערגעץ אין פ ד, פ ה, ערגעץ, אז אברהם אבינו בעט דעם אייבערשטן, געב מיר א שיינע לאנגע ווייסע בארד, פארוואס? אז וועל איך אויסזען ווי א פערזענליכקייט, שיהיו דבריי נשמעים, מ'זאל אויסהערן מיינע רייד, עס געשעט גארנישט אויס.

יענער רב'ס א ברודער, האט ער געזאגט זאלסט וויסן, כל התורה כולה היה רגיל על לשונו, ער קענט יעדן רשי מיטן לשון אין די גמרא, נישט אין חומש, די גמרא, יעדע רשי פון די גמרא איז ביי אים געווען על לשונו, ער, איך אליינס בין געשטאנען און געקוקט, רבונו של עולם, דו האסט אזא מין צדיק און דו שטעלסט אים אריין,

אזש וואס כ'האב אייך געזאגט אלע יאהרן אז ביים אייבישטער איז דא צוויי הנהגות, ס'איז דא א הנהגה פון מאריך אף און נאכדעם איז דא א הנהגה פון וגבי דיליה, כל זמן ס'איז מאריך אף קענט עטס אלע זיין וואוילע אידן, ווען נאר ס'קומט אריין די הנהגה פון וגבי דיליה הייבט דער אייבישטער אן איינצומאנען, דעמאלטס זענען מיר אויף גרויסע צרות.

זאל עס שטימען פאר לייט די אלע זאכן. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם זייער וויכטיגע נייעס, נישט אזוי גוט אבער ס'איז נייעס. כ'האב ענק געזאגט אז ס'איז צוריק געקומען די אלטע מגיפה, מענטשן האבן ווידער זיך אנגעהויבן צו נעמען דאס לעבן, און איך בין געווען ביי גרויסע מיטינגען פון מענטשן, דאקטוירים וואס זיי טוען אין דעם און זיי טענה'ן אז די פעקט וואס מען ליידט אזויפיל פון די קאראנע אזויפיל יארן, קיינער ווייסט נישט וועמענס מארגן ס'איז, איז ווערט דער עולם אביסל גערירט, און דאס. איז א נארמאלע ביהעיוויער אין א מלחמה. אין א מלחמה ווערן מענטשן גערירט. יעצט וועט עטס פארשטיין פארוואס רוב פון אונזערע עלטערן וואס האבן מיטגעמאכט די מלחמה זענען געווען אביסל געטאטשט היר ענד דער. שטעל דיר פאר, מיין טאטע זאגט ער איז געווען אין א קוילן גרוב און ס'איז געווען פערציג פופציג אידן, ס'איז געווען א איד וואס האט געקענט גאנץ ש ס אויסענווענדיג. איינמאל איז אראפגעפאלן די שטיינער און יעדעס מאל האט מען געקוקט ווער ס'הייבט זיך אויף, אלו פירשו לחיים ואלו פירשו למיתה. מען האט גערעדט אז ס'איז דא דריי זאכן וואס איז זייער שטארק צוריקגעקומען, טרינקען, און דראגס און סעקס, סעקשועל אביוז, וויל איך בעטן דעם עולם טריי טו ביהעיוו יורסעלווס, ס'איז נישט געשטויגן דער מצב. ס'האט מיר געזאגט א יונגער מאן אז ער געווען זייער דערשראקן ער זאל נישט חלילה שטארבן, און ער געדענקט ווען ער געווען א יונגל א בחור'ל די וועי הי יוזט טו געט אוט אוו היז פיער איז ביי מעסטרעבעיטינג, ער האט זיך אויסגעפאמפט און ער געווארן זייער שנעל שלעפעריג און ער גוט איינגעשלאפן א טיפן שלאף און פארטיג, דאס איז געווען זיין רפואה, ער זאגט. היינט איז ער פופציג יאר אלט, ס'איז כמעט נישט דא א נאכט וואס ער האט נישט מעסטערבעיט כאטש צוויי אדער דריי מאל. איז דען דא א מלמד וואס האט אמאל גערעדט מיט קינדער וועגן די זאכן אז מ'טאר עס נישט טון אפילו ווען ס'דאכט זיך דיר אז ס'העלפט דיר פאר א רפואה? די גמרא זאגט אז ס'האט זיך אים אריינגעשטעקט א דארן אינעם פיפיק, זאל ער שטארבן און ער טאר נישט טאטשן. סאו איך וויל ענק זאגן רבותי, ווען איינער דארף האבן העלפ זאל ער גיין פאר העלפ, ווי דאונט ניד אז ס'זאל צוריקקומען די אלטע קראנקייטן און די אלטע צרות. ס'האט מען שוין געהאט גענוג דערפון, אונז דאנק מען דעם אייבערשטן אז מען איז שוין אביסל אוועק דערפון, סאו רבותי, דאונט טעיק איט לייט, נעמט עס נישט גרינג וואס איך זאג ענק, איך רעד צו ענק אפן און גראד, קיינער רעדט נישט צו ענק אזוי, ביקאוז דיס איז די וועי דעי שוד האב בין ספיקינג טו יו אלל אלאנג, איי מען האט נישט אזוי גערעדט, ס'איז נישט ענקער שולד, דאס איז די מלמד אין חדר'ס שולד, סאו טרייטס צו וואטשן וואס עטץ טוטס, און הייבטס אן צו לעבן א נארמאלן לעבן, ווייל טאמער נישט, טויג נישט דער מצב. א גוטן שבת און א פרייליכן חודש.